אזוי ווי דעם שבת אם ירצה השם מאך איך א שלום זכר פאר געבוירן פון מיין זון, האב איך אריינגעקוקט אין פרשה, האב איך געזען ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, אז משה האט צוזאמען גענומען די גאנצע עולם, כ'האב געטראכט לכאורה וואלט געפאסט אז משה זאל צוזאמען נעמען די גאנצע עולם אויף א גרויסע שלום זכר, אבער ס'שטייט שפעטער אין פסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם, זאלסט נישט גורם זיין קיין פייער אין דיין געגנט אין שבת, מילא אויב מען וועט מאכן א גרויסע צאמקום פון א ויקהל משה קען מען צוקומען, זאל קומען די גרויסע אויטאס מיט די לעקטערס, די בלויע לעקטערס, וועט זיין די, עס שטייט דאך לא תבערו אש זאלסט נישט צוברענגען צו דעם, דארפסט אויפפאסן ס'זאל נישט צוקומען צו דעם, וועגן דעם איז די ויקהל משה קען מען נישט טון אויף דעם פארנעם. אבער למעשה אויב איינער וויל זיך יא משתתף זיין אין די שמחה, שטייט דאך אין פסוק שפעטער טאקע, איינע פון די וועגן איז געווען ויבואו כל איש אדער ויבואו האנשים, די מענטשן זענען בפועל געקומען, דאס איז א חלק מענטשן דארפן דאס אזוי מקיים זיין אזוי משתתף זיין, ס'דא אנדערע מענטשן קענען משתתף זיין אזוי די פסוק ברענגט שפעטער כל איש ואשה אשר נדב לבם אותם, א מענטש וואס האט אין זיין הארץ ער וויל עפעס געבן פאר יענעם, ער וויל עפעס פארגינען פאר יענעם, דעמאלטס הביאו בני ישראל נדבה לה' דאס האבן זיי געברענגט, איז מילא אויך מען קען פון דערווייטנס אויך מען קען אנווינטשן יענעם מען קען זיך משתתף זיין מיט א תפילה פאר יענעם מען קען משתתף זיין מיט א חיזוק פאר יענעם מחזק זיין אזוי איז זיכער די אלע זאכן איז אויך פארשטייט זיך אזוי ווי ער האט זיך משתתף געווען בפועל ממש אין די שמחה פון יענעם